ווי קאם טו די לאסט פסוק אין פרק א', כי ברוב חכמה, די קלוגער די מענטש איז, רוב כעס די מער ער רעגט זיך אויף, די מער ער זעהט די אומרעכטן אין די וועלט, די מאר הי סיס די סענסלעסס אין די ווארלד, ענד די ענגריער הי ביקאמס, ענד ויוסיף דעת.

ענד הי וואנטס טו עקט לייק א פול עד אשר אראה איזה טוב, ביז איך וועל זעהן וועלכע איז די בעסטע לבני האדם, אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם, לייף איז שארט, נאובאדי מאר דען שלמה המלך נאוס דעט לייף איז שארט, עווערי דעי איז א דעי קלאוסער, ס'דא היינט מ'קען קויפן א זייגער וויטש איז בעסיקלי עי קלאק דעט ראנס אין די אפאזיט דירעקשאן. איטס א ביג סענד קלאק, איט העז א האנדרעד ענד טווענטי יערס ענד איט דזשאסט קאנטיניוס טו דריפ ענד דריפ ענד דריפ פאר א האנדרעד ענד טווענטי יערס ענד ווען איטס פינישט ענד שלמה המלך ליווס וויט דיס וויזשען ער זעהט די לעיט נאך א טאג טינק אינטו א גלאס אינסטעד אוו איט בינג פילד וויט סענד איטס פילד וויט דעיס און נאך א טאג.

ביוטעפול גארדענס, ארטשערדס, ונטעתי בהם עץ כל פרי, ער ברענגט אריין אלע מינע עקזאטיק ביימער פון די גאנצע וועלט גייט ער דא איינפלאנצן אין זיינע גערטענער, עשיתי לי בריכות מים, הי דיגס א ביוטעפול פאנד, להשקות מהם יער, צו געבן צו טרינקען פון דארטן פאר זיינע ביימער, צומח עצים וואו ס'וואקסט די העלצעלעך. פלוצלינג אין ארץ ישראל טוט זיך א איבערקערעניש זאגט שלמה המלך, פעלעסעס גאו אפ, וויניארדס, ארטשערדס, פלאוער גארדענס, עקזאטיק פלאנטס, פאנדס, וואטער פאלס, ס'טוט זיך! נאך נישט געענדיגט, קניתי עבדים ושפחות, מ'גייט ארויס און מ'קויפט קנעכט און דינסטן, ובני בית היה לי און באטלערס וואס נעמען קער פון די זאכן אין די שטוב, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי, מכל שהיו לפני בירושלים, הי סטארטס אקיומעלעטינג מאר וועלט דען עניוואן ביפאר הים אין ירושלים, כנסתי לי גם כסף וזהב, איך האב צאמגעלייגט זילבער און גאלד, וסגולת מלכים איז זאכן וואס נאר מלכים קענען עפארדן. דער אר סערטען טינגס דעט אונז האבן אפילו נישט השגה פון די זאכן. א פעינטינג פון לעאנארדא דא ווינטשי האט א פרינץ געקויפט פאר פֿיר הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער, דאס ווערט אנגערופן סגולת מלכים. דאס איז זאכן וואס שפילט בכלל נישט אויף די זעלבע וועיוולענגט אוו די עווערידזש פערסאן, דאס איז זאכן וואס נאר מלכים טראכטן וועגן.

און שפעטער פירט ער אויס אז ער האט אויך געהאט שדה ושדות. איז רשי טייטשט שדה ושדות ער האט זיך געקויפט אלע מינע וואגאן דאס מיינט קערידזשעס פאר זיין פערד אים צו קאר קאלעקשאן קאר קאלעקשאן.

אנדערע גמרא שטייט אז שדה ושדות דאס מיינט מען הי קעפטשערד די שדים, נישט גענוג אז ער האט איינגענומען די וועלט, ער האט איינגענומען אשמדאי, און מיט דעם האט ער קאנקערד אלל די שדים, אזוי זאגט די גמרא אין מגילה, סאו שלמה המלך העז ריעטשד די קליימעקס אוו אלעס וואס מען קען אינוועסטן די וועלט אין תאוות עולם הזה, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלים, און אף חכמתי עמדה לי, כ'האב נאך געהאט אויפן זייט די מעלה אז כ'בין נאך געווען א חכם אויך, אמאל איז דא א מענטש וואס האט נאך די גאנצע תאוות עולם הזה, אבער אזא מין שוטה, ווי טענד טו טינק די פארבס פייוו הונדרעט מוזן זיין גאונים, פיפל דאנט רילייז איף יו וואלט סיט אראונד דעם פאר מאר דען טו מאנטס וואלסט שוין געווען בארד פון זיי, דו ווילסט רעדן מיט זיי ביקאוז יו אנלי מעט דעם וואנס אר טווייס, דער איז נאטינג דער גאוינג פאר דעם, שלמה המלך להבדיל אן טאפ אוו אלל די וועלט האט ער נאך חכמה? ראשונים זאגן ער האט אפילו נישט געדארפט צאלן פאר די אלע זאכן, יעדער איז געקומען נעמען חכמה פון אים, האט מען אים געברענגט פון אלע מתנות פון די גאנצע וועלט, הי דידנט איווען העוו טו פעי פאר איט, היז חכמה איז וואט פעיד פאר אלל דיס. וכל אשר שאלו עיני, אלעס וואס מיין אויג האט געגליסט, לא אצלתי מהם, האב איך קיינמאל נישט צוריק געהאלטן, לא מנעתי את לבי מכל שמחה, כי לבי שמח מכל עמלי, ער האט געפילט א פרייד פון יעדע הויז, פון יעדע פעלעס, פון יעדע זאך, וזה היה חלקי מכל עמלי, סאו הי איז אין דיס קיינד אוו טראנס ווער יו טשעיס דזשוי, ביי קויפן נאך א שיף, און די נעקסטע טאג דארפסטו נאך א היי, נאך א פעלעס, נעקסטע טאג דארפסטו נאך עפעס, נאך א וויינגארטן, נעקסטע טאג דארפסטו נאך, ווייל וואס האט דיך נעכטן געהאלטן האלט דיך נישט מארגן, סאו הי גאוס טרו א פיריעד ווער הי גאוס טרו די פראסעס,

שעשו ידי. איך נעם א מינוט צוריקצוקוקן אויף אלעס וואס מיין האנט האט געמאכט, ובעמל שעמלתי לעשות און אלל די ווארק איי דיד טו פוט טוגעדער דיס ענארמעס וועלט, דיס ענארמעס קאלעקשאן, והנה הכל הבל ורעות רוח, אלעס איז גארנישט, גארנישט, ורעות רוח, און ס'ברענגט צו א שווערע ספיריט, עס ברענגט צו פעין. ואין יתרון תחת השמש, מענטשן זאגן דעט יו העוו טו בי קאמפארטעבל וויט יור סעלף, אלע מיני תורה'לעך, שלמה המלך איז נאט טאלקינג דעט לענגוויטש, שלמה המלך איז וואנס עגעין ריפלעקטינג טו די אימפאסיביליטי אוו די אקיומילעישאן אוו טינגס ברינגינג יו העפינעס, איט דזשאסט דאזענט ווארק דעט וועי, איט ווארקס לייק א בענד-עיד, היינט ארבעט עס, די נעקסטע טאג מיזטו מער, די נעקסטע טאג מיזטו האבן מער, די נעקסטע טאג מיזטו האבן מער. עט א סערטען פוינט יו האוו רעילייזד דעט יו האוו ריעטשד די קליימעקס ענד נאו וואט? נאו וואט? איל טעל יו וואט העפענס נאו, נאו יו גאו טו יור לאקעל דאקטער און יו ברייב אים טו גיוו יו מעדעסין וואס ער טאר נישט געבן, יא דעטס וואט העפענס, די אלע מיליאנערס און ביליאנערס איים פרענדס וויט באוט אוו דעם, דעם ענד די דאקטערס, אלע פון זיי טוען א גאנצע טאג צאלען געלט און עווערי וואן אוו דער מעדעסין קאבינעטס. איז פול אוו טינגס דעט יו שודנט בי טעיקינג ביקאויז זיי ניד אנאדער היי באט דעט אלסא העז איטס לימיטעישאן. סאו שלמה המלך קוקט אויף די פאלשקייט פון די וועלט, יעדער מענטש אין די וועלט גייט ארום מיט א פאלשע שמייכל, עוועריוואנס פעיקינג איט אז ס'גייט זיי גוט, ענד דיעפ דאון זאגט ער פאר קיינער גייט נישט גוט, די האול וועלט איז דזשאסט א סייקל אוו פעין ענד ענגסט.

הי וואנטס טו סי וואט עלס איז דער אראונד אפטער הי העז אבזערווד עווריטינג. וראיתי אני פאר א שטיק צייט זאגט ער האב איך געלעבט אין די וויזשען שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. עט גראונד לעוועל יו וואד סעי די ווייז מען העז עווריטינג הי העז נאלידזש.

און דער שוטה גייט אין טונקלקייט, ער האט דאך נישט קיין אהנונג, ער ווייסט נישט וואס איז דא אונטער די פיס אויף וואס ער גייט, ער ווייסט אפילו נישט רוקע הארץ על המים, הי דאזענט אנדערסטענד האו די ווארלד מאווס, וואט קאוזעס וואלקענאוס, ער ווייסט נישט וואט קאוזעס צונאמיס, הי דאזענט קנאו האו ריווערס אר פארמד, האו קעיווס ווארק, האו די ווינד העפענס. האו סטארס הענג, האו די לאוס אוו מאושען, גרעוויטי, ער ווייסט גארנישט, ער לעבט אין די וועלט ווי א שוטה. אבער זאגט ער, אבער וידעתי גם אני, איך ווייס סוף כל סוף, שמקרה אחד יקרה את כולם, דער אלל העדינג טו די סעים דעסטעני, ער מיינט נישט נאר די טויט, וויטש אף קאורס הי מיענס אלסא דעט, באט הי אלסא מיענס די סעים דארקנעס, די סעים מיד לייף קרייסעס היטס יו, ריגארדלעס פאר די מענטש וואס איז געזעצן א גאנצע טאג און גארנישט געטוהן, און די מענטש וואס איז געזעצן א גאנצע טאג און זיך פארטיפט אין חכמה, ווען מיד לייף קרייסעס קאמס איט היטס עווריוואן די סעים. ענד ווען סיניאר יעיר דיפרעשן קאמס איט היטס עווריוואן די סעים און ממילא זאגט ער ואמרתי אני בלבי נאכדעם וואס כ'האב אזויפיל וועליו געגעבן צו חכמה האב איך געזאגט כמקרה הכסיל גם אני יקרני די סעים ענד דעט די פול העז איז העפענינג טו מי טו ולמה חכמתי אני אז יותר וואס האב איך פארדינט פון מיין גאנצע חכמה ער וואקט ארום מיט א גרויסע שמייכעל אז ער איז א חכם. באט וואט העז די חכמה גיווען מי? ס'איז נאר איין זאך, יוסיף דעת יוסיף מכאוב. יא, די אנלי טינג חכמה געיוו מי איז בעק טו די ענד, כי ברוב חכמה רוב כעס ורוב דעת ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. איז פירט ער אויס, ולמה חכמתי אני אז יותר, וואס האב איך פארדינט פון מיין גאנצע חכמה? ודיברתי בלבי שגם זה הבל.

אלמאסט א האנדרעט פערסענט אוו דעם אר פארגאטן, ווי העוו טו ריעלייז אז די פאר נעמען דעט ווי קען סעי אוט אוו אווער הענדס איז ווייניגער ווי א גרעין אוו סענד אוט אוו אלל די סענד דעט עקזיסטס אן ערט. ס'דא היינט אין די וועלט אכט און א האלב ביליאן מענטשן, איף יו טאלקינג פון בריאת העולם טיל טודעי דער אר ביליאנס און ביליאנס און ביליאנס, אסק פיפל טו נעים נעימס. וועט ער קענען זאגן די נעמען פון די אמוראים, פון די תנאים. אפאר ראשונים, אפאר אחרונים, אפאר סייענטיסטס, אפאר מלכים, ענד דעטס איט, אלל די רעסט איז גאן, ענד אווער טיים מאר ענד מאר געטס פארגאטן, בשכבר הימים הבאים הכל נשכח, אלעס ווערט פארגעסן, ואיך ימות החכם עם הכסיל, ענד אין די ענד די ווייז ענד די סטופיד בויט סינק טאגעדער. הי נאוס לייף איז פליטינג באט הי איז סערטשינג איז דער סאמטינג דעט קען מעיק די פליטינג לייף בי סאמטינג. ואיך ימות החכם עם הכסיל ענד לוק האו

ענד נאו הי סעז א קרעכץ פון די הארץ ושנאתי את החיים, אוו קאורס דיס איז א פאן, איי העיט די ליווינג ענד איי העיט די לייף, כי רע עלי ס'איז שלעכט אויף מיך. המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח, הי איז לוקינג אראונד די ווארלד ענד הי איז ליטערלי דיסגאסטעד ביי די עקזיסטענס אוו לייף איטסעלף, יו נאו הו עלס האט אזוי געהאלטן? די גמרא זאגט אז שמאי און הילל האבן געהאלטן א דיבעיט פאר איבער צוויי יאר.